א גוטן, דאס איז שמואל שטערן פון די קאמפעס קרו. אונז זעמיר צוריק מיטן היינטיגן קאמפעס פאדקעסט צו שערן טיפס פון נעוויגעישן פאר יעדע סיטשועישן. ווילסט וואקסן? קריך ארויס פון דיין קאמפארט זאון. דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט. בענדזשאמין פרענקלין, וואס פיגורירט אויפן הונדערטער, האט געזאגט אזא אויסדרוק, רוב מענטשן שטארבן ביי די פינף און צוואנציג, אבער מען באגראבט זיי הערשט ביי די אכציג. ער האט גערעדט פונעם פאקט אז רוב מענטשן מאכן זיך באקוועם עט סאם פוינט אין זייער לעבן אין א מצב ווי זיי זענען. איינער פריער און איינער נאך פריער קומט אן צו א סטעידזש ווען מ'פילט אז מ'האט געארבעט גענוג שווער און מ'טרעפט זיך שוין אויף א געוויסע לעוועל, מ'האט א געוויסע דזשאב צו א געוויסע ביזנעס, א געוויסע פיינענשל סטעטוס, און ס'מעגליך אפילו א גוט פלאץ, און בעיסיקלי מאכט מען זיך באקוועם דארט. מ'זעצט זיך אריין אין א אינוויזיבל באקס וואס רופט זיך קאמפארט זאון. פארוואס זאל איך וועלן ארויסגיין? פארוואס זאל איך וועלן טון עפעס מער פון וואס איך טו שוין? עפעס אנדערש ווי וואס כ'האב געטון ביז יעצט? די פראבלעם איז אבער אז ווען מען הערט אויף צו פושן הערט מען אויף צו וואקסן, און אויב מען וואקסט נישט, מיינט עס אז אונז גיימיר קיינמאל נישט ווערן מער פון וואס אונז זעמער יעצט. די קאנצעפט איז נישט נאר א ביזנעס קאנצעפט, נאר א קאנצעפט פאר א מענטשן לעבן אין אלגעמיין. און אוודאי ווייסט מען דאס אין אידישקייט, איינער וואס איז נישט קיין עולה איז א יורד, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי א עומד, דו שטייסט נישט אויף איין פלאץ. אויב וואקסטו נישט, פאלסטו. דו ביסט דא צו וואקסן. ווען א מענטש זאגט, נע, ס'איז מיר גוט ווי ס'איז, ס'איז שווער זיך אנצושטרענגען, דערציילט ער קלאר אויף מאמע לשון אז ער פאלט. און דאס ברענגט אונז צום היינטיגן טאפיק. ווילסט וואקסן? קריך ארויס פון דיין קאמפארט זאון. די קאמפעס פאדקעסט וואס דו הערסט יעצט אויס, איז אליין א גוטע עקזעמפל. פאר אונז זעמער אריינגעשפרינגען דערין, האמער געהאט אלע רעכטן צו טראכטן אז ס'וועט נישט ברענגען קיין כבוד און קיין געלט, ס'וועט נאר זיין א דורכפאל. ס'וועט דען זיין יעדע וואך עפעס א טאפיק אויסצושמועסן? ווער זאגט אז איינער וועט עס אויסהערן? אפשר וועט עס נעמען צופיל צייט אנצוגרייטן? מיר גיימיר אנפאנגען צו געבן פאבליק ספיטשעס? וואס אונז זעמער עפעס קול מבשר? די פאקט איז, אומצאליגע מענטשן קאמענטן יעדע איינציגע וואך, און זיי דערציילן וויאזוי די טאפיק פון די היינטיגע וואך האט זיי געהאלפן. די פאקט איז, די פאדקעסט האט אינטרעדוסט שווערע נייע הונדערטע מענטשן צו קאמפעס, אן דעם וואס קאמפעס זאל ארויסלייגן אפילו איין איינציג אדווערטייזמענט אויף די גאס. און די פאקט איז, פון איין אומשולדיגע פאדקעסט נאמבער דריי, אונטערן קעפל די פאנדרעיזינג קרייסיס, האט זיך דעוועלאפט א ריזיגע נעוויגעישן סעמינאר ווי כמעט פינף הונדערט פאנדרעיזערס און אדמיניסטרעיטערס האבן זיך באטייליגט, און יעצט לויפט עס שוין ווייטער מיטן נעוויגעישן פראגרעם וואס דעוועלאפט זיך בסייעתא דשמיא. דאס ברענגט נאכאמאל צום אויבערפלאך די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט, ווילסט וואקסן? קריך ארויס פון דיין קאמפארט זאון. איז פאר אונז גיימער ווייטער לאמיר נעמען אין קאנסידערעישאן איין מציאות, רוב מענטשן קוקן אן די סאבדזשעקט פון ארויסגיין פון קאמפארט זאון ווי א מאוטיוועישאנעל ספיטש. זיי האלטן נישט אז זיי טוען נישט גענוג, זיי ארבעטן שווער, זיי פאנטשן אריין צופרי און פאנטשן ארויס ביינאכט, און זיי זענען זייער ביזי אגאנצן טאג. ובכן, לאמיר נעמען די טאפיק פון קאמפארט זאון און עס ברענגען אביסל נענטער צום מציאות. צו זען וויאזוי דאס מאכט זיך ביי א מענטש אין טאג טעגליכע לעבן, כדי מען זאל קענען גרינגער ארויסקריכן דערפון. קודם לאמיר איבערשפילן איין עקזעמפל וואס אונז האמער גענוצט אין פאדקעסט נומבער זעקס, ווייל דאס איז נוגע צום היינטיגן שמועס, און אונז וועמער זיך טרעפן אויף די אנדערע זייט. עס האט זיך געהאנדלט איבער א מוסד. די וואס האבן עס געפירט האבן געפילט אז אנשטאטס ארויפצוגיין עקסטער צו יעדן נדבן און טרייען צו באארבעטן פון בראשית ברא, לוינט זיך ענדערשער צאמצונעמען די עולם אין א גרויסע זאל, מאכן א שטיקל דינער, און דארט אנהויבן די פראסעס פון באארבעטן די עולם. ס'איז אן עקספענסיוו איידיע, א דינער מיינט עסן, א דינער מיינט רעדנערס, א דינער מיינט מארקעטינג, אבער גראדע האט עס געמאכט אסאך סענס, ווייל ס'איז געווען א צוועק וואס מ'האט קיינמאל נישט געבעטן פאר דעם געלט פונעם עולם, סאו ס'איז געווען א בארעכטיגטע איידיע מיט צאמנעמען די עולם און אזוי אויפבויען די מאמענטום. אויף יענעם קאמפיין פלאן איז געשטאנען אז דורכאויס די גאנצע נאכט גייט מען לאזן דעם עולם זיך ענדזשויען, אבער ביים סוף פון די נאכט, נאך איין געוויסע דרשה גייט מען אויסטיילן א ספעציעלע שותפות קארטל פאר יעדן איינעם, און ס'איז געווען צוגעגרייט פון פארדעם א גרופע פון זעקס זיבן עסקנים וואס זיי גייען ארומגיין באארבעטן דעם עולם פאר נדבות און הבטחות. די עווענט איז טאקע שטארק געלונגען, די עולם איז געווען א גוטע מוד, און אלעס איז געווען רעדי ווי מען זאגט פארן מאמענט. דער לעצטער רעדנער ענדיגט זיין דרשה, אזוי ווי איך בין דארט געווען אויפן פלאץ געב איך א ווינק פאר דעם ארגענייזער פון די מסיבה, נו, די עסקנים זענען גרייט? כ'זע ווי ער איז נישט מורא'דיג באקוועם, איך שלעפ אים אין די זייט, איך פרעג אים וואס גייט פאר, זאגט ער מיר געב א קוק, די מצב דא איז מורא'דיג געשמאק, יעדער האט הנאה, יעדער איז צופרידן, כ'האב מורא פשוט עס אפצוהארגענען, כ'קוק אים אן און איך פארשטיי נישט, האסט געספענדט אזויפיל געלט, געמאכט א גאנצן דינער, אלעס וואס זאלסט קענען עס איינקעשן, און יעצט ווען מ'קומט צו שלחן עורך, מ'דארף אריינלייגן דעם בוים, טשיקענסטו ארויס? האב איך זייער שנעל איינגעזען אז ער איז פעסט אפגעמאכט און ער גייט נישט אפהארגענען די מוד ביים עולם, האב איך אים געזאגט לאמיר מאכן א דיעל, אויב זאגסטו מיר צו אז דו גייסט אין די נעקסטע וואך, אבער טאקע די נעקסטע וואך, ארויפגיין פערזענליך צו יעדן איינעם צוזאמען מיט די ראש ישיבה, צו יעדן איינעם וואס דארף באארבעט ווערן, בין איך מסכים. אויב נישט, געדענק, ס'איז ממש ניגע לריק. הונדערט פראצענט זאגט ער מיר, ס'נישט קיין שום שאלה, דאס איז טאקע די פלאן, נעקסטע וואך גייט מען ארויפגיין צו יעדן איינעם, אויב אזוי, איז פיין, ויהי ממחרת אונז שיק מיר ארויס א אימעיל פארן קאסטומער, ברוך השם, די דינער איז געלונגען, מ'הערט פידבעק פונעם עולם, ס'געווען עמעזינג, נו, מ'האט שוין אנגעהויבן ארויפגיין צו מענטשן, זאגט ער מיר געב א קוק. ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען נישט אנגעקומען צום דינער, זיי קענען באמת געבן געלט, ענדערש לאמיר ארויסשיקן א רייכע מעילינג מיט פיקטשערס און באשרייבונגען פונעם דינער, און דאס וועט אנווארעמען נאך אסאך א גרעסערע עולם, און נאכדעם וועט מען יעדן פעסט באארבעטן אזוי ווי ס'דארף צו זיין. מ'דארף ענק נישט זאגן אז ארויסשיקן א בוקלעט פאר א גרויסע ליסטע איז אויך נישט קיין ביליגע מעשה. סוף המעשה איז געווען, ער האט פארלאנגט און ער האט געווינען, ער האט געמאכט סיי א דינער און סיי א רייכע מעילינג. ס'איז א מעשה פון עטליכע יאר צוריק. בשעתו האמער אונז זיכער געמאכט אז אונז זעמער באצאלט געווארן דערפאר, אבער ס'איז פעינפול צו זאגן אז דער מוסד האט נאך אלץ נישט איינגעקעשט יענעם דינער און יענעם מעילינג עד היום הזה ועד בכלל. ביז אהער פון פאדקעסט נאמבער זעקס. פארוואס נוץ איך נאכאמאל דעם עקזעמפל? ווייל מ'קען נישט זאגן אז דער איד איז געווען פויל. ער האט פאקטיש געטון זייער אסאך. ער האט זיך אריינגעווארפן אין א גאנצע דינער, ער איז געווען ביזי מיט א מעילינג, ער איז געווען פולי אינוואלווד דערין, ער האט זיך אפגעגעבן דערמיט מיטן גאנצן הארץ און נשמה. איין זאך האט ער נישט געטון, ארויסגעקראכן פון זיין באקוועמקייט, ער האט געטון אלעס וויטין זיין קאמפארט זאון. ס'קוקט אויס אז גיין נאך געלט איז נישט געווען זיין זאך, פון דעם האט ער געציטערט. און וואס איז געווען די רעזאלטס? אויסער דעם וואס ער האט למעשה געספענדט מסתמא צוויי דריי מאל די געלט וויפיל ער וואלט געדארפט, האט ער פאקטיש קיינמאל נישט ארויסגענומען די רעזאלטס פון זיין ארבעט. ווילסט וואקסן? קריך ארויס פון דיין קאמפארט זאון. ס'קומט מיר ארויף אויף די מחשבה נאך א מיטינג מיט א קאסטומער, א קרן א בנין קאמפיין וואס האט געדארפט האבן נאך בערך א מיליאן דאלער צוצוענדיגן זיין בילדינג. ס'איז טאקע נאר איין מיליאן געדענק איך ווי היינט זיינע ווערטער, אבער ס'איז די שווערסטע מיליאן, ווייל דער עולם איז שוין אויסגעקוועטשט און אויסגעברענט און מ'דארף טרעפן טריקס פון אונטער די ערד וויאזוי צו שאפן דעם לעצטן מיליאן דאלער. אלע זכותים זענען שוין אויספארקויפט געווארן? האט ר' יואל קויפמאן אונזער קאמפיין סטרעטעדזשיסט געפרעגט. און די קאסטומער האט געענטפערט יא, בעיסיקלי איז אלעס אויספארקויפט, אפשר איז נאך געבליבן אפאר זכותים, אבער דאס איז נישט די נושא, מ'דארף טרעפן עפעס א יוניק מהלך דא. מ'האמיר זיך געזעגנט, און אונז האמיר געפילט אז אונז האמיר אלע אינפארמעישן, און אזוי ווי אייביג האמיר זיך אראפגעזעצט דא אינטערנעלי אין אפיס און אנגעהויבן צו סטרעטעדזשייזן, אהערצושטעלן א פלאן, א מהלך צוגעפאסט פאר דעם צוועק בסייעתא דשמיא. אזוי ממש בדרך אגב האמיר אונז געבעטן אויב ס'איז שייך, שיקט אונז אויך אריין א ליסט, פון די פארבליבענע זכותים, אולי יחוס, אפשר קען מען נאך עפעס מאכן דערפון, איך געדענק ווי אונז זעמער געזעצן און געטראכט עטליכע מהלכים וויאזוי מען קען גיין, נאך א גמר הבנין קאמפיין, מען האלט שוין נאך אפאר אזעלכע גמר הבנין קאמפיינס, א מעטשינג קאמפיין איז עפעס אויך נישט געווען פאר זיי, ס'איז געווען א שווערע קעיס. און אזוי פלוצלינג איין צופרי קומט אן א סימפל און אומשולדיגע אימעיל פונעם קאסטומער מיט א ליסטע פון זכותים וואס זענען נאך עוועילעבל צו פארקויפן, שם הבנין, פענסטערס, שטיבלעך, די ליסטע איז לאנג, מען נעמט ארויס א קאלקולעיטער, און אונז זעה מיר אז מען רעדט דא פון זכותים אין ווערד פון לכל הפחות צוויי און א האלב און אפשר אפילו דריי מיליאן דאלער. נאכאמאל, זייער לאך איז געווען איין מיליאן, און דא ליגט אן אוצר פון דריי מיליאן. מ'האמער געטראפן א גאלדן גריב. אזוי האמער געמיינט. אבער נאכן שיקן אן אימעיל פארן קאסטומער, ווי אונז האמער פארגעשטעלט די מציאות הדברים אז דא איז דא דריי מיליאן דאלער אויפן טיש, האבן מיר געזען אז ס'איז בכלל נישט סימפל. דער קאסטומער, וואס איז גאר א סוקסעספולער פאנדרעיזער און האט שוין אויפגעטריבן שווערע מיליאנען דאלארן, האט זיך בכלל נישט צוגעכאפט צו די מציאה. הער זיך איין, האט ער געזאגט, מ'רעדט דא פון ריזיגע, שווערע זכותים, הונדערט טויזנט דאלאר, א פערטל מיליאן דאלאר, ווער גייט עס פארקויפן? און ווער גייט עס אפקויפן? ס'איז נישט דא קיין קאנדידאטן דערפאר. ער איז ענדערשער גרייט געווען אריינצושפרינגען אין א ריזיגע פראדזשעקט, א זאך וואס וואלט אים געקאסט א סך כח, צייט און געלט, אבער וואס ער איז נישט גרייט געווען צו טון, ארויסקריכן פון זיין קאמפארט זאון. זיין קאמפארט זאון איז געווען צו פארקויפן זכותים ביז פופציג טויזנט דאלער. העכער פון דעם איז נישט געווען זיין זאך. אנשטאט צו טרייען יא אריינצושפרינגען דערין, אדער רילייזן אז זיין שטארקייט הייבט זיך אן דא און ענדיגט זיך דא און אפשר לוינט זיך צו הייערן פאר א קורצע תקופה א מענטש וואס זאל פארקויפן גאר גרויסע געלטער, האט ער זיך געבראכן קאפ, וויאזוי קען איך מאכן געלט וויטין מיין קאמפארט זאון? און דאס ברענגט אונז צו אן אנדערע פוינט מענין לענין באותו ענין, פיינד יור וויקנעס, טרעף דיינע שוואכקייטן, א ביזנעס עקזעמפל איז א קאמפעני וואס האט זייער א גוטע פראדוקט וואס זיי פארקויפן, אדער זיי פארקויפן פאר זייער א ביליגע פרייז, אבער זיי האבן נישט קיין גוטע קאסטומער סערוויס, לעת עתה פארט די ביזנעס גוט ווייל למעשה פארקויפן זיי א גוטן פראדוקט, אדער ווייל זיי זענען ביליגער ווי סיי וועמען אויפן מארקעט. קאסטומער סערוויס איז אבער אינדרויסן פון זייער קאמפארט זאון. מענטשן רעדן זיך אפ אויף זייער קאסטומער סערוויס, אבער זיי קוקן אויף די סאב טאטעל, למעשה מאכן מיר געלט, וואס פעלט אויס צו טשעינדזשן עפעס? די פראבלעם איז, יא יא, יעצט מאכסטו געלט ווייל דיין אייטעם איז שטארק, אדער דיין פרייז איז גוט, אבער די רגע וואס די אייטעם הינקעט אביסל אונטער, פארלירסטו אלעס. די קונץ איז, טרעף דיין שוואכקייט, ארבייט אויף יענץ, אימעדזשין וואסערע סוקסעס דו קענסט דעמאלטס זיין. ביי מוסדות און ארגאניזעישאנס טרעפט מען אויך די זעלבע זאך. אן ארגאניזעישאן האט א לאנגיעריגע בעיס פון דאונערס, אבער זייערע זכותים און ספאנסערשיפ איז בכלל נישט אפ טו דעיט, לאמיר עס אנרופן א שוואכע פראדוקט. אויפארבעטן נייע זכותים איז אינדרויסן פון זייער קאמפארט זאון, אבער זיי קוקן אויף די סאב טאטאל. למעשה האבן דא א ריזיגע בעיס פון דאונערס וואס זייערע זיידעס פלעגן נאך געבן פאר די מוסד און אלעס פארט געשמירט. די פראבלעם איז. יא יא, יעצט מאכסטו געלט ווייל דיין בעיס איז גרויס, אבער דור הולך ודור בא, צוביסלעך הייבן אן די אלטע ווארעמע דאונערס נעלם צו ווערן, און דו טרעפסט זיך אן א בעיס, און אן קיין פראדוקט וואס צו פארקויפן. די קונץ איז, זוך אויף דיין שוואכקייט, ארבעט אויף יענס, אימעדזשין וואסערע סוקסעס דו קענסט דעמאלס זיין. ווילסט וואקסן? קריך ארויס פון דיין קאמפארט זאון. אידענטיפיי וועלכע זאכן האלט איך מיך צוריק צו טון ווייל איך בין אנקאמפארטעבל צו גיין אין יענע דירעקשאן, און די איינציגסטע וועג איז, צו טרייען נייע זאכן וואס דו האסט נישט געטרייט, צו טון זאכן וואס דו האסט נאך נישט געטון, צו קריעיטן זאכן וואס דו האסט נאך נישט קריעיטעד, צו אנטדעקן זאכן וואס דו האסט נאך נישט אנטדעקט. וויאזוי זאגט די וועלט? רעזאלטס האט א פרייז, און מען קען נישט באצאלן דערפאר מיט א פעימענט פלען, מען דארף עס באצאלן אפפראנט. האסט אריינגעלייגט כוחות, ביסט אריינגעשפרינגען און אויסגעטרייט, וועסטו ארויסנעמען די רעזאלטס. הזורעים בדמעה.

יישר כח פארן מיטהאלטן און עס שערן מיט דיינע חברים, דאס איז שמואל שטערן פון די קאמפעס קרו, צום ווידערזעהן אינעם קומענדיגן קאמפעס פאדקעסט.